זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף מם אלף עמוד אלף, איך בין שוין אויפן רעקארדינג לייוו, סאו מ'דארף אנהייבן לערנען. אמר עולא, דער עולם האט עס, מם אלף עמוד אלף. יעצט וועמער איבערגיין א קליין שטיקל פון נעכטן, סאו עס איז געשטאנען די משנה, אויב איינער קען אריינקוקן די צווייטע האלב פון די משנה, היו לפניו מינין הרבה. היו לפניו מינים הרבה, אויב א מענטש האט געהאט פארשידענע מינים פארנט פון זיך, רבי יהודה אומר אם יש ביניהן מין שבעה עליו הוא מברך, אז שבעת המינים קומט פאר חביב, מיר איז וויכטיגער אז ער זאל מאכן די ברכה אויף די שבעת המינים, און מיט דעם זאל ער פטר'ן די אנדערע מינים וחכמים אומרים מברך על איזה מהן שירצה, ווי רש"י גייט טייטשן די היינטיגע גמרא, אז על איזה מהן שירצה מיינט נישט אז איט דאזענט מעטער, אז ער קען נעמען סיי וועלכע ער וויל, נאר על איזה מהן שירצה איז א דין. ס'א דין חביב איך דארף טאקע נעמען די וואס איך וויל און חביב איז וויכטיגער ווי שבעת המינים דאס איז די פשוטע פשט אין די משנה לאמיר איבערגיין א קליין שטיקל פון נעכטן אמר עולא האט עולא געזאגט מחלוקת די מחלוקת אין די משנה איז בשברכותיהם שוות ווען מ'רעדט פון זאכן וואס האבן ביידע די זעלבע ברכה למשל למשל ווי רש"י זאגט זיתים ותפוחים דתרוייהו בורא פרי העץ. דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף איז גיי מאך די ברכה אויף די זיתים ווייל גיי מאך די ברכה אויף די זיתים ווייל די זיתים איז פון די שבעת המינים ורבנן סברי מין חביב עדיף אויב די עפלעך זענען מער חביב גיי מאך די ברכה אויף די עפלעך אבל בשאין ברכותיהם שוות אבער ווען די ברכות זענען נישט גלייך דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה ווי רש"י שמועסט אויס, ס'איז נישטא קיין פאל וואס ווען די ברכות זענען נישט גלייך, לאמיר זאגן איך רעד פון א העץ און אדמה, נישטא קיין פאל וויאזוי איך קען מאכן איין ברכה און מיט דעם זאל איך יוצא זיין, און מיט דעם זאל איך פטר'ן די אנדערע, אויב און איינמאל ס'איז מברך על זה וחוזר ומברך על זה, איך דארף מאכן צוויי באזונדערע ברכות, טענה'ט יעצט עולא אז ס'איז שוין נישטא קיין נפקא מינה מיט וועלכע איך הייב אן די גאנצע דין דא, אז איך דארף. נעמען א געוויסע פרי און ס'ווערט מיר א שאלה צו חביב איז עדיף אדער שבעת המינים איז עדיף איז ווייל איך גיי יעצט נוצן די פרי צו פטר'ן די אנדערע אין אנדערע ווערטער איך וויל וויסן אויף וועלכע פון די צוויי פירות זאל מיין ברכה ארויפגיין אבער די רגע וואס איך דארף סייווי מאכן א ברכה אויף אויף ביידע איז חוזר ומברך על זה וחוזר און ס'איז חוזר ומברך על זה וחוזר ומברך על זה דעמאלטס איז נישט דא די הלכה און ווי רש"י שמועסט אויס אז הגם אז מ'האט געהאט אין די משנה אז אויב איינער עסט למשל א זית און ער מאכט דערויף האדמה איז בדיעבד איז ער יא יוצא דאס איז טאקע בדיעבד ווען א מענטש איז געגאנגען און ער האט געמאכט א טעות און ער האט גענומען א זאך וואס איז א העץ און געמאכט האדמה ווייל פיירות איז אויך מין פרי האדמה וואס די ברכה שטימט נאך בדיעבד, אבער גיין זאגן לכתחילה אז א מענטש זאל מאכן אויף א זית א פרי האדמה אדער נישט אויף א זית, ער זאל גיין נעמען א לאמיר זאגן א צנון, לאמיר נעמען א צוויבל, א רעטעך און אויף דעם מאכן א פרי האדמה און מיט דעם זאל ער פטר'ן א זית וואס די אריגינעלע ברכה איז העץ דאס איז נישט קיין זאך וואס ארבעט טענה'ט רש"י. מיתיבי זאגט די גמרא עולא דיין יסוד, כ'על דיר א קשיא פרעגן אויף דיין יסוד, אונז האמיר א בפירוש'ע ברייתא.

פון עולא, וואס עולא זאגט אז ווען ס'איז אין ברכותיהם שוות איז אלעמאל מברך על זה וחוזר ומברך על זה, און דא שטייט קלאר אז ס'איז נישט אמת, דא שטימט יענקי? דא שטייט קלאר אז איך קען ממש דאס וואס אונז האבן מיר א אדרעס שטייט דא פארקערט אז איך קען נעמען דעם צנוין איך קען מאכן האדמה מיט דעם פטר'ן א א זית, וואס איך בין נישט קלאר איז וואס וויל די גמרא? אקעי פיין. ווי פיין האסט מיך אפגעפרעגט מיט דעם פרט, אקעי וואס האט עס אבער מיט אונזער מחלוקת? וויאזוי גייט אויסזען יעצט די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים ביי די מעשה? עס קומט אויס רבי יהודה וואס לערנט א ח, רבי יהודה וואס לערנט אז חביב, יא, איך מיין רבי יהודה וואס לערנט אז אז כ'דארף גיין מיט די שבעת המינים איז וואס? וועט מיך הייסן מאכן אויף די זית? און ווי זאל איך עס פטר'ן? כ'מוז דאך מאכן אויף די צנוין? כ'מוז יעצט זיין אין די ארעס? האסט מיך קאנווינסט אז. די הלכה איז נישט אמת, אבער וואס האט עס מיט אונזער מחלוקת? דאס איז א נקודה וואס איך בין נישט קלאר, אפשר איינער קען מיך קלאר מאכן, וועל איך אים מכיר טובה זיין. גייען מיר ווייטער. מיתיבי היו לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופוטר את הזית. זאגט די גמרא אז דאס האט נישט קיין שייכות מיט אונזער שמועס. הכא במאי עסקינן, דא רעדט מען נישט א דין פון פטר'ן. דא עולא'ס יסוד איז געווען אז האדמה קען נישט פטר'ן קיין העץ. יא? כ'גיי נישט מאכן א איין ברכה מיט דעם פטר'ן א זאך וואס האט א אנדערע מין. און די ברייתא איז נישט קיין סתירה צו עולא'ס יסוד ווייל דא רעדט מען נישט פון פטר'ן, דא רעדט מען ס'איז בכלל נישט דא קיין חיוב ברכה. הכא במאי עסקינן כשהצנוין עיקר, כ'מאך די ברכה וואס די צנוין איז די עיקר, ממילא איז אויפן זית בכלל נישט דא קיין חיוב ברכה, נישט כ'האב גע'פטר'ט מיין העץ מיטן זית, ס'נישט דא קיין דין, ס'דא זאכן וואס האבן נישט קיין דין ברכה. זאגט די גמרא אויב אזוי אי הכי אימא סיפא לויט ווי האסט מיך יעצט מחדש געווען מארגן שבתי אוי לויט ווי אזוי האסט מיך מחדש געווען אז די די רישא רעדט זיך דא פון א אזא מעשה וואס איז צנון עיקר איך וועל דיר אויפווייזן אז די סיפא רעדט זיך פון דעם איינמאל איך ווייז דיר אויף אז די סיפא רעדט זיך פון דעם קען דאך נישט זיין אז די רישא רעדט זיך פון דעם אי הכי אימא סיפא. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, מברך על הזית, שהזית ממין שבעה, רבי יהודה דינגט זיך, אה, און רבי יהודה דינגט, אה, כ'האב אויסגעלאזט איין פרט, על כל פנים, רבי יהודה דינגט זיך, רבי יהודה זאגט, אז מברך על הזית, אז אין דעם פריערדיגע מעשה, איז מברך על הזית, מען מאכט יא די ברכה אויפן זית, שהזית ממין שבעה נישט אויפן צנון, איז לויט ווי דו האסט יעצט געזאגט אז די מעשה אין די אין די רישא האט זיך גערעדט אז כ'האב דא געהאט א עיקר וואס דאס איז געווען צנון און און די גאנצע זית וואס כ'האב געגעסן איז נאר געווען ווייל די צנון איז געווען זייער שארף און כ'האב געמוזט עפעס צועסן זאל נישט זיין אזוי שארף, וואס איז פשט פון רבי יהודה? פארוואס זאל רבי יהודה זאגן אז מברך על הזית? פרעגט אונז די גמרא, וכי לית ליה לרבי יהודה הא דתנן כל שהוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר את הטפלה? דאס איז א בפירוש'ע משנה וואס אונז האמיר שוין געהאט פריער, אונז גיימיר עס האבן שפעטער נאכאמאל, וואס די משנה שטעלט אוועק די יסוד אז אויף א טפל מאך איך נישט קיין ברכה, פארוואס קומט רבי יהודה און ער זאגט אז מברך על הזית און איך מאך יא א ברכה אויף א טפל. פרעגט די גמרא וכי תימא הכי נמי דלית ליה אפשר רבי יהודה לערנט עס איז נישט דא אזא דין מילא אפילו אויף א טפל קוק איך אן ווי ס'דא א חיוב ברכות וועגן דעם לערנט ער אז כ'דארף מאכן א ברכה אויף די זיתים. ס'קען נישט זיין והתניא אונז האמיר געלערנט די נעקסטע ברייתא דא קומט אריין מיין ווארט וואס כ'האב געזאגט וואס די סיפא פון די ברייתא רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אם מחמת צנון בא הזית אם מחמת צנון בא הזית אויב עס איך די זיתים וועגן די צנון, אין אנדערע ווערטער די צנון איז זייער שארף און איך מוז עפעס צובייסן, אין אנדערע ווערטער די זית איז א טפל צו די צו די צנון, דעמאלטס איז די הלכה אז מברך על הצנון ופוטר את הזית, מאך איך נאר א ברכה אויף די צנון און איך פטר דעם זית, זעסט דאך קלאר אז רבי יהודה איז מסכים צו די הלכה. זאגט די גמרא, די גמרא גייט יעצט זייער שיין מסדר זיין די ברייתא, אז די ברייתא רעדט פון דריי באזונדערע זאכן, מ'גייט דא מאכן א חסורי מחסרא, אלעס וועט זייער שיין שטימען, לאמיר זען לעולם בצנון עיקר עסקינן, די רישא איז אזוי ווי איך האב דיר פריער געזאגט אז מ'רעדט דא בצנון עיקר, און וועגן דעם איז נאר דא א חיוב ברכה אויף די צנון, ווייל אויף א טפל מאך איך נישט קיין ברכה. איי האסט מיך געפרעגט רבי יהודה דינגט זיך? עס מאכט נישט קיין סענס רבי יהודה זאל זיך דינגען. וכי פליגי רבי יהודה ורבנן במילתא אחריתי פליגי. די מחלוקת רבי יהודה ורבנן אין די צווייטע ברייתא איז אינגאנצן ביי עפעס אנדערש וחסורי מחסרא והכי קתני. לאמיר צולייגן קאפ און זען וויאזוי די גמרא איז מסדר די ברייתא. וואס שטייט אלס אין אונזער ברייתא? שטייט אזוי, די ערשטע הלכה איז היו לפניו צנון וזית. איז מברך על הצנון ופוטר את הזית, דאס איז אונזער רישא אז איך מאך נאר א ברכה אויף די אדמה אויף די צנון און איך מאך נישט קיין העץ אויף די אויף די זית, במה דברים אמורים ווען איז דאס געזאגט געווארן כשהצנון עיקר, ווען די גאנצע סיבה פארוואס איך עס די זית איז ווייל איך זאל קענען עסן די צנון, אנדערע ווערטער עס איז די פאל פון עיקר וטפל אזוי ווי. אזוי ווי כ'האב דיר געמאכט אן אוקימתא אין די ברייתא אז מ'רעדט דא כשהצנון עיקר. מילא אלעס שטימט און יעדער איינער איז מסכים ווען איך האנדל מיט עיקר וטפל מאך איך נאר א ברכה אויף די עיקר און נישט אויף נישט אויף די טפל. אבל אין הצנון עיקר, דאס איז די צווייטע הלכה אין די ברייתא, וואס טוט זיך ווען די צנון איז נישט עיקר אין אנדערע ווערטער די זית איז מער נישט קיין טפל? וואס דען איך האנדל מיט צוויי עיקרים, איך עס דא צוויי זאכן, איך עס א צנון און איך עס זיתים, איז דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה איך מאך דא צוויי ברכות. און בעצם דאס די יסוד פון עולא אז איך קען נישט נעמען דעם צנון, איך קען נישט נעמען דעם אדמה, זאל מיר אויך פטר'ן דעם העץ, כ'דארף האבן צוויי ברכות וואס איך דארף מאכן. זאגט יעצט שני מינים בעלמא, שברכותיהם שוות, יעצט האבן מיר גערעדט ווען ס'איז אין ברכותיהם שוות, צנון און זית האבן צוויי אנדערע ברכות. וואס טוט זיך אבער ווען איך רעד פון זאכן וואס שני מינים בעלמא שברכותיהם שוות, וואס די ברכה איז גלייך, אין אנדערע ווערטער די מעשה אין אונזער משנה, ווי עולא האט מסביר געווען וואס האט עולא מסביר געווען אין אונזער משנה, היו לפניו מינים הרבה, רבי יהודה און די רבנן קריגן זיך, ווען רעדט מען? האמיר געהאט אמר עולא מחלוקת בשברכותיהם שוות. לערנט יעצט די גמרא די ברייתא אז ס'איז די זעלבע ווי די משנה, שני מינים בעלמא שברכותיהם שוות מברך על איזה מהם שירצה, דאס איז תנא קמא אזוי ווי תנא קמא אין אונזער משנה, און על איזה מהם שירצה מיינט אז איך דארף גיין מיט חביב וועלכע איך גלייך מער, איך האב דא צנון וזית, מאך אפ וועלכע דו גלייכסט מער און אויף דעם מאך די ברכה, רבי יהודה אומר, מברך על הזית, מאך דווקא די ברכה אויף הזית, שהזית ממין שבעה, ווייטער אזוי ווי אונזער משנה, לאמיר צאמנעמען די ברייתא, די ברייתא האט גערעדט פון דריי הלכות, די ערשטע הלכה איז געווען, דאס איז די באקאנטע כלל ווען איך האב עיקר וטפל מאך איך נאר א ברכה, מאך איך נאר א ברכה אויף די עיקר נישט אויף די טפל אפילו ווען עס איז אין ברכותיהם שוות, עיקר וטפל ארבעט אלץ נישט ווייל איך האב געמאכט א העץ אדער איין ברכה, און די ברכה גייט אויך ארויף אויפן טפל, די טפל האט בכלל נישט קיין חיוב ברכה אפילו עס איז א אנדערע מין. אפילו איך בייס צו א זאך וואס איז שלא ממין הברכה און איז נישטא קיין חיוב ברכה, דאס איז געווען די רישא, די צווייטע פאל איז געווען אז ווען מען רעדט פון אזא פאל ווען ס'איז אין ברכותיהם שוות און ס'איז נישט עיקר וטפל ס'איז עיקר ועיקר למשל די צנון וזית ווען איך עס נישט די זיתים,

צו דעם האבן מיר א גלאטע מחלוקת צווישן רבי יהודה און רבנן. גייען מיר ווייטער, זאגט די הייליגע גמרא, מארגן, פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק נפחא. אונז האבן זייער שיין מסדר געווען די סוגיא לויט עולא, באט יעצט גייען מיר האבן א נייע מהלך. פון אנדערע אמוראים וואס זיי האבן אנדערש פארשטאנען די משנה, פליגי בה רבי אמי ורבי יצחק נפחא, חד אמר מחלוקת בשברכותיהם שוות אזוי ווי עולא, דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף ורבנן סברי מין חביב עדיף, אבל בשאין ברכותיהם שוות, לויט דעם מאן דאמר, איז דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה איך דארף מאכן צוויי ברכות, און איינמאל ס'איז דא א חיוב פון מאכן צוויי ברכות איז מיר שוין נישט קיין נפקא מינה וועלכע ברכה איך מאך קודם. וחד אמר, און איינער דינגט זיך און ער זאגט, אף בשאין ברכותיהם שוות נמי מחלוקת, אפילו, לאמיר זאגן ביי אונזער מעשה פון צנון וזית, ס'איז אין ברכותיהם שוות, איך דארף מאכן א דומם מיט א, מיט א, איך דארף מאכן אדמה מיט א העץ, און איך האלט אזוי מחלוקת ווע, צי איך זאל גיין מיט דער וואס איז חביב, אדער איך זאל גיין מיט דער וואס איז. אדער איך זאל גיין מיט דער וואס איז חביב אדער איך זאל גיין מיט דער וואס איז שבעת המינים, פרעגט אונז די גמרא בשלמא למאן דאמר בשברכותיהם שוות מחלוקת שפיר, איך פארשטיי זייער גוט די מחלוקת, איך גיי דא מאכן איין ברכה און דאס גייט פטר'ן די אנדערע ווייל ס'איז דאך ברכותיהם שוות, דארף נאר איינס מאכן, האב איך א שאלה אויף וועלכע, זאל איך נעמען די עפל זאל פטר'ן די זית אדער זאל איך נעמען די זית זאל פטר'ן די עפל, אלא למאן דאמר בשאין ברכותיהם שוות פליגי, לויט וואס אונז האמיר יעצט מחדש געווען אז ס'איז דא א מאן דאמר וואס לערנט אז אפילו ווען איך רעד פון צנון וזית האב איך אויך א מחלוקת, במאי פליגי, וואס איז די מחלוקת? זאל מ'קענען אריינקוקן די רשי פון במאי פליגי, הא ודאי לא מיפטרי בחדא ברכה, עולא'ס יסוד, וואס רשי האט אויסגעשמועסט אז ווען כ'האב צנון וזית איז נישטא קיין שום וועג וויאזוי כ'זאל האבן א רעכט, און ביידע זענען עיקרים, נישטא קיין שום וועג וויאזוי כ'זאל האבן א רעכט צו מאכן אדמה אויף די צנון, און זאגן אז ס'פטר'ט די זית ווייל איך בין א למדן און איך ווייס אז ס'איז דא א משנה אויב בדיעבד האב איך געמאכט א אדמה אויף א זית ארבעט עס. דאס איז שוין סעט אין סטאון אז דאס ארבעט נישט פארוואס? ווילסט האבן געהאט א ווייל אונז האמיר עס געטראפן אין די ברייתא. די ברייתא זאגט כשאין ברכותיהן שוות מברך על זה וחוזר מברך על זה. סאו דאס איז זיכער אז איך דארף דא מאכן צוויי ברכות. אז איך דארף דא מאכן צוויי ברכות און איינס פטר'ט נישט דעם צווייטן, וואס איז מיין שאלה בכלל וועלכע איך מאך? מאך וועלכע דו ווילסט. איז אינטראדוסט אונז די גמרא א נייע הלכה, אמר רב אידי להקדים, אז אפילו ווען איך גיי עס נישט נוצן אויף צו פטר'ן, אפילו ווען איך גיי סתם מאכן צוויי באזונדערע ברכות, איז נאך אלץ א שאלה וועלכע זאל איך מאכן קודם, זאל איך קודם גיין מיט'ן זית און אויף דעם מאכן העץ, אדער זאל איך קודם גיין מיט'ן האדמה און אויף דעם מאכן און עסן די צנון, אמר רב אידי להקדים, אמר רב יוסף, וועל איך דיר ווייזן אז איך בין מקפיד אויף מקדים זיין ואיתימא רבי יצחק, און די ראיה גייט זיין אז אפילו ווען ס'איז אין ברכותיהם שוות קען נאך אלץ זיין א נפקא מינה, דאס איז אינגאנצן א נייע הלכה, פריער האט מען גערעדט וועגן פטר'ן, איך וויל פטר'ן איינס מיט'ן צווייטן, איז איך האב זיתים ותפוחים, יא, זאל איך נעמען דעם זית און מיט דעם פטר'ן דעם תפוח, יא, אדער זאל איך נעמען דעם תפוח און פטר'ן דעם זית, איך רעד פון דעם זעלבן ברכה, וועלכע פרוכט זאל איך נוצן פאר די ברכה צו פטר'ן די אנדערע, יעצט רעדט מען א נייע זאך. להקדים, כ'האב צוויי ברכות וואס איך דארף מאכן, איז א שאלה וועלכע ברכה איך זאל מקדים זיין, איז דא עפעס א דין און דאס גייען מיר דא טרעפן, אז כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, און אז מען קוקט אריין אין פסוק זעט מען קלאר אז מען רעדט פון אין ברכותיהם שוות, די די שבעת המינים האבן אלע סארטן ברכות, חיטה שעורה איז אדמה און וכו', סאו אונז גייען מיר דא דורכגיין פארשידענע סארט ברכות און אלעס איז על הסדר, זעה איך דיר אז אויף ברכות אליין זאגט ער אז ס'דא א דין קדימה. דאמר רבי חנן כל הפסוק ל כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה שנאמר ארץ חיטה שעורה וגפן תאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש און די סיבה פארוואס די תורה האט עס אויסגעשטעלט אויף דעם סדר איז אז כל הקודם בפסוק איז קודם לברכה זאגט דיר יעצט די גמרא פליגא דרבי חנן די רבי יוסף ואיתימא רבי יצחק דינגט זיך אויף רבי חנן רבי חנן האט א אנדערע גאנג אין די משנה אין די פסוק דאמר רבי חנן כל הפסוק כולו לשיעורים נאמר די גאנצע פסוק איז געזאגט געווארן לשיעורים אז מ'גייט ארויסלערנען פארשידענע שיעורי תורה די רגע איך רעד פון ווען איך רעד פון שבח ארץ ישראל אז ארץ ישראל איז געלויבט אז ס'האט די און די און די די פרוכט קען איך דיר זאגן אז גיי לויט די ליסט דאס וואס איך זאג דיר די ערשטע איז די מערסטע חשוב די צווייטע איז א דרגה ווען איך רעד פון חשיבות די רגע איך רעד פון שיעורי תורה איז נישט דא אזא זאך אויף שיעורי תורה אז די הלכה איז חשוב'ער און די הלכה איז נישט חשוב'ער פשט איז אז רבי חנן קוקט אן דעם גאנצן פסוק ווי די סדר הדברים האט נישט מיט חשיבות, ווייל די רגע איך רעד פון שיעורי תורה, קען עס נישט זיין אז ס'האט מיט חשיבות, און אלע שיעורים איז די זעלבע, די זעלבע הלכה, די זעלבע באשעפער וואס זאגט אז דא איז די שיעור אזא, ער זאגט אז דארט איז די שיעור בכשעורה, אין דינים איז נישט דא איין הלכה אין שלחן ערוך איז נישט חשוב'ער פון די אנדערע הלכה אין שלחן ערוך, אין שבח ארץ ישראל קענסטו זאגן. מילא די רגע איך קוק אן די פסוק בין איך געבינדן צו זאגן אז די סדר מיינט גארנישט, סתם איך קען דאך נישט זאגן יעדע זאך אויף איינמאל, איך מוז דאך אויף א געוויסע וועג געבן א סדר. לאמיר זעהן וועלכע שיעורים לערן איך ארויס, דאמר רבי חנן, רשי שמועסט אזוי וואס איך האב יעצט געזאגט איז פשוט רשי, דאמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לשיעורים, לאמיר זעהן וועלכע שיעורים, אונז האמיר עס געהאט אין סוכה לעצטנס ווער ס'געדענקט. לייב איז נישט דא. איז אזוי, נאמר שטייט אין פסוק חיטה דתנן, וועלכע הלכה איז, וועלכע שיעור איז אנגעבינדן אין חיטה? דתנן, אונז האמיר געלערנט אזוי, הנכנס לבית המנוגע, א מענטש גייט אריין אין א הויז ס'האט א נגע, וכליו על כתפיו, וסנדליו וטבעותיו בידיו, פשט איז אז ער איז נישט אנגעטון, ער האלט זיין ראק אין דער האנט, אדער ער האלט זיין שיך אין זיין האנט, זיין טבעות, זיינע רינגלעך אין דער האנט. ער גייט נישט מיט זיין אנגעטועכץ ווי געווענליך, איז הוא והן טמאים מיד. עס איז אזוי ווי יעדע אנדערע טמא'נע כלי וואס איז אין א הויז וואס האט א נגע וואס אלעס וואס איז אין די הויז ווערט טמא. היה לבוש כליו וסנדליו ברגליו טבעותיו באצבעותיו, אויב טראגט ער יעדע זאך אזוי ווי מען דארף עס טראגן, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, איך האב נישט יעצט נאכגעקוקט, איך געדענק נישט פונקטליך, רשי ברענגט עס דא. איז דא עפעס א נייע דין אז וואס הוא טמא מיד, ער ווערט תיכף טמא, והן אבער די בגדים ווייל זיי ווייל ער איז זיך משתמש מיט זיי בצורת בגדים איז זיי בלייבן טהור עד שישהה בכדי אכילת פרס ביז ער בלייבט אין די הויז ווילאנג ס'נעמט אויף אויפצועסן א האלבע ברויט. און די שיעור פון א האלבע ברויט, וועלכע מין ברויט רעדט מען פת חיטין ולא פת שעורין? רעדט מען פון א ברויט וואס איז געמאכט פון ווייץ, וואס נעמט שנעלער אויפצועסן, פת שעורין איז א שווערער עסן, און מיסב, מען רעדט ווען א מענטש איז איז ליגעדיג, ווי רש"י שמועסט אויס ווען א מענטש ווען א מענטש עסט ליגעדיג אנגעליינט, איז דרך הסיבה שהיא נאכלת מהר שאינו פונה אנה ואנה, עס איז מיינדפול איטינג, ער איז פולי קאנסענטרעיטעד אין זיין טעלער, נישט ער ליינט א צייטונג בשעת מעשה, ואוכלן בליפתן, עסט עס מיט א צושפייז, ס'איז זייער שווער צו קייען, ברויט ברויט ברויט טרוקענערהייט, מען עסט עס מיט עפעס גייט עס גרינגער, על כל פנים דאס איז דער שיעור פון בכדי אכילת פרס, איז האמיר שוין א זאך וואס איז אנגע וואס די שיעור דערפון איז אנגעבינדן אין חיטין. פארוואס? ווייל כ'האב דאך געזאגט אז איך רעד דא פון חיטין ברויט וואס עסט זיך אויף שנעלער, שעורה, ווי זע איך א שיעור וואס איז אנגעבינדן אין שעורה? ניין, עצם כשעורה, כדי א ביין זאל מטמא זיין במגע, מטמא במגע במשא, כדי א ביין זאל מטמא זיין ב ב טומאת מת במגע במשא, דארף עס זיין כשיעור, כשיעור שעורה, אבער ואינו מטמא באוהל, א ביין איז נישט מטמא באוהל ביז ס'האט. געוויסע א סובסטענשעל אמאונט פון ביין, ס'דא פארשידענע אדער עס איז א גולגולת אדער א גאנצע שדרה, ס'דא פארשידענע הלכות וואס ס'פאדערט זיך כדי ס'זאל מטמא זיין באוהל, ווען מ'רעדט פון אז אז טומאת מת איז בכזית, יעצט רעדט מען פון א כזית בשר, דא רעדט מען פון עצם, יא? איז על כל פנים האב איך געטראפן וואס איז אנגעבינדן אין די שיעור שעורה וואס דאס איז טומאת מת בעצם במגע במשא גפן ווי טרעף איך א שיעור וואס אנגעוויזן אין גפן איז כדי רביעית יין לנזיר א נזיר טאר נישט טרינקען קיין רביעית יין רש"י מאכט דעם חשבון דארף וויסן פארוואס רש"י רעדט פון אזא פאל על כל פנים אז דאס זאגט רש"י אז די איסור פון רביעית יין ביי א נזיר איז נישט נאר ווען א נזיר טרינקט וויין. ס'איז אויך די שיעור אכילה, ס'דא זאכן וואס א נזיר טאר נישט עסן, ער טאר נישט עסן די חרצנים, די בלעטלעך, די זגים, די לולבים, ער טאר גארנישט עסן פון דעם וויינשטאק, וויאזוי נארמאל בין איך זיך מייחס צו א איסור אכילה בתורת כזית? ביי א נזיר איז דא א חידוש אז אפילו די אכילה ביי א נזיר גיי איך אויך אפמעסטן מיט א רביעית יין, וויאזוי? כ'נעם א רביעית יין און איך גיס און אויב לייג איך דאס אריין אין א קאפ וויין גייט ארויסרינען א רביעית יין, יא? אויב האב איך געגעסן גענוג חרצנים זגים ולולבים אז איך נעם די איך נעם די שיעור און איך האב עס אריינגעלייגט אין א אין א קאפ פון יין האט ארויסגערינען א רביעית יין ווייס איך אז ס'איז עקוויוועלענט דאס וואס איך האב געגעסן איז עקוויוועלענט צו די שיעור פון די רביעית יין יעצט דאס מוז איך אבער אפמעסטן דווקא מיט רביעית יין זאגט רש"י ווייל אויב לייג איך עס אריין אין וואסער איך באקום א רביעית באט איך קום שנעלער אן צו א שיעור פון רביעית וואסער ווייל וואסער איז לייכטער, ס'פארט, ס'פארט גרינגער ארויס, אין אנדערע ווערטער, כדי צו מעסטן די איסור אכילה וואס איז דא ביי א נזיר, דארף איך דווקא א רביעית יין און נישט א רביעית מים, זעט מען דעם דין גפן וועלכע שיעור איז אנגעבינדן דערין, תאנה איז פשוט כגרוגרת להוצאת שבת, ווילאנג א מענטש טראגט נישט א זאך ארויס א זאך בשיעור תאנה, הייסט נישט גענוג א הוצאה. רימון, ווי טרעפט מען א שיעור פון רימון? איז כדתנן, זיי האבן געלערנט מסכת כלים כל כלי בעלי בתים, א מענטש האט א כלי, ווען ווערט עס אויס כלי אויף צו מקבל טומאה זיין? ווי געשעדיגט דארף עס זיין אז עס האט שוין נישט קיין דין כלי? איז די הלכה איז שיעורן כרימונים אויב איז עס כלי בעל הבית אפילו עס האט א לאך, איז א מער, רשי מאכט דעם גאנצן חשבון, אויב האט עס א פיצי לעכל, ער עס ניצט, וואס פאלט ארויס עדשים, עס פאלט ארויס בונדלעך, ער עס ניצן פאר זיתים, אז ס'פאלט ארויס זיתים, ער עס ניצן פאר פאר אגוזים, עס פאלט ארויס אגוזים, ער עס ניצן פאר רימונים, א מענטש ווארפט נישט אזוי שנעל אוועק זיין כלי, ווילאנג ער קען נאך נעמען א יוז דערפון, אויב. פאלט שוין ארויס רימונים, איז דאס שוין נישט קיין כלי פאר א מענטש, אויך נישט, איך גיי נישט זאגן אז ער נוצט עס פאר קענטעלאופס אדער פאר פאר וואטערמעלאנס, ס'ענדיגט זיך די די כלים ענדיגט זיך ביי רימונים, ממילא אויב האט עס א לאך ווי א רימון, האט עס שוין נישט קיין דין כלי, אבער דאס איז אלעס דווקא ביי ביי בעל הבית, ווייל ווען מ'רעדט אבער פון א חנווני, ווען מ'רעדט פון א אומן, מ'רעדט פון א מענטש וואס פארקויפט כלים, דארט א מענטש קען נישט קען נישט האבן א כלי צו פארקויפן און זאגן, עס האט א קליין לאך, נוצט עס פאר אגוזים, נוצט עס פאר רימונים, עס ארבעט נישט אזוי, די רגע ס'האט א פיצי לעכל, ער קען עס מער נישט פארקויפן, עס ווערט אויס כלי, האבן שוין דעם שיעור פון רימונים, ארץ זית שמן, אמר רבי יוסי בן חנינא, ארץ שכל שיעוריה כזיתים, אלע שיעורים מעסט זיך ווי א כזית, פרעגט די גמרא, כל שיעוריה סלקא דעתך, והאיכא הנך דאמרן, איך האב יעצט געזאגט פארשידענע זאכן וואס האבן אנדערע שיעורים, אלא ארץ שרוב שיעוריה כזיתים ווי רשי טייטשט, אכילת חלב דם נותר פיגול, רוב. פלעצער אין תורה וואו איך טרעף א איסור אכילה איז עס אנגעבינדן א כזית, דבש, וואו טרעף איך א זאך וואס איז בשיעור דבש, איז ככותבת הגסה ביום הכיפורים, כדי א מענטש זאל עובר זיין אויף די איסור אכילה פון יום כיפור וואס איז בכרת דארף ער עסן א כותבת הגסה, פארוואס? ווייל. ווייל ס'דארף זיין א שיעור וואס איז מייתב, וואס מאכט אביסל זאט א מענטש. ואידך, וואס טוט זיך מיט די אנדערע מאן דאמר דאס איז ר' יוסף ואיתימא ר' יצחק, וואס האט גענוצט די פסוק ארויסצולערנען לויט אז די חשיבות פון די פון די פירות ארץ ישראל זאל וויסן וועלכע איז קודם לברכה, ס'האבן זיך דא אנדערע דרשות. זאגט ער, הני שיעורין בהדיא מי כתיבי, שטייט אין די תורה די אלע שיעורים ס'איז זיך אלא מדרבנן קרא אסמכתא בעלמא אז ס'איז קרא אסמכתא בעלמא וועל איך נוצן די פסוק ארויסצולערנען די חשיבות פון פון די פירות ס'איז נישט קיין סתירה לאמיר לערנען נאך א קליין שטיקל רב חסדא ורב המנונא הוו יתבי בסעודתא זענען געזיצן ביי א סעודה אייתו לקמייהו תמרים און רימונים האט ער זיי געברענגט צוויי מינים פון די שבעת המינים טייטלען און און רימונים שקל רב המנונא און בריך אתמרי האט געמאכט א ברכה אויף די טייטל פאר די ברישא נאך פאר די רימון אמר ליה רב חסדא לא סבירא ליה מר להא דאמר רבי יצחק ואיתימא רבי יצחק כל המוקדם בברכה זה כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה לאמיר אריינקוקן אין פסוק די תורה אור ברענגט עס אויף די פריערדיגע עמוד וואס שטייט דארט ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון יא קומט דאך אויס אז לויטן פסוק שטייט תאנה פאר

רימון לאמיר זען די גמרא'ס תירוץ, ענטפערט די גמרא, אמר רב חסדא, לא סבירא ליה מר להא דאמר רב יוסף ואיתימא רבי יצחק כל המוקדם בפסוק זה קודם לברכה אמר ליה, זה שני לארץ וזה חמישי לארץ. איז וואס די גמרא יעצט מחדש איז זייער א אינטערעסאנטע חידוש, אז ווען מ'קוקט אריין אין פסוק שטייט צוויי מאל די ווארט ארץ. ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אבער וואס די גמרא טענה'ט יעצט איז, אז די חשיבות גייט גיין לויט ווי נאנט איך שטיי צו די ווארט ארץ. סאו איך הייב אן מיט חיטה, יא. נאכדעם גיי איך צו שעורה ווייל דאס איז צוויי. נאכדעם גיי איך צו זית וועגן דאס דאס איז די ערשטע נאך נאך נאך די נעקסטע ארץ. נאכדעם גיי איך צו דבש, נאָכדעם גײ איך צו גפֿן, װאָס איז דרײַ, נאָכדעם גײ איך צו דבש, װאָס איז פֿיר. אָ, שטימט דאָך זײער גוט! איך װײס נישט, תּאנה מיט דבש זענען דאָך נישט די זעלבע זאַך, יאָ? סאָ די קשיא איז זײער פּשוט. די קשיא איז, אַז דבש איז די לעצטע, יאָ? תּמרי איז דבש. די קשיא איז, אַז דבש איז די לעצטע. און רימון, רימון שטייט פאר דעם. לויטן תירוץ אבער, איז ביי די צווייטע ארץ הייבט זיך אן א נייע חשבון. לויט דעם חשבון גייט אויסקומען אז אז דבש דארף גיין על פי חשבון פאר רימון, און וועגן דעם האב איך דאס מקדים געווען. אמר ליה האט אים געזאגט, מאן יהיב לן נגרי דפרזלא, ווי רש"י טייטשט, רגליים של ברזל, ווער זאל אונז געבן אייזערנע פיס, ונשמעינך, ווי רש"י טייטשט, נשמשך ונלך אחריך תמיד, פשט איז וואס ער זאגט אז ער האט אזא הנאה געהאט פון דעם פשט, פון דעם אריגינעלן פשט אז איך רעכן די סדר החשיבות לויט די ווארט ארץ, אז ער זאגט אים דער אייבערשטער זאל מיר געבן געזונטע אייזערנע פיס איך זאל דיך קענען באגלייטן און מקבל זיין און ונלך אחריך תמיד צו מקבל זיין נאך תורה פון דיר, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.